בעזרת השם יתברך מסכת נזיר דף סד, מ'הייבט אן דף סג עמוד ב' פיר צוויי פינטלעך, כיצד ירד? איז אזוי, מיר גיימער זעהן דא אין די קומעדיגע סוגיא די נושא וואס ווערט גערופן טומאה צפה, טומאה צפה איז פשט אזוי, אונז ווייס מען דאך א כלל אז ספק טומאה ברשות היחיד איז טמא, פשט טאמער ס'איז דא עפעס וואס א ספק צו ס'איז טמא געווארן און ס'איז אין א רשות היחיד, לערנט מען ארויס פון סוטה אז מ'נעמט אן אז ס'איז טמא, ברשות הרבים איז טהור אבער ברשות היחיד איז טמא, אבער וואס. ווי איז דא א יוצא מן הכלל? א יוצא מן הכלל איז א טומאה צפה. טומאה צפה איז דא א מחלוקת ראשונים צו מען נעמט עס ארויס פון די פסוקים, אדער די פסוקים איז נאר א אסמכתא און ס'איז א דרבנן'דיגע דין. אבער טומאה צפה איז טייטש א טומאה וואס שוועבט אויף וואסער. ס'ליגט נישט אויף די ערד נאר ס'שוועבט אויף די וואסער. אדער אפילו אז מען ווארפט עס אין די לופט קען עס אויך הייסן א טומאה צפה ווי מען וועט באלד זען. איז דארט זאגט מען נישט ספק טומאה ברשות היחיד טמא. נאר דארט אז ס'שוועבט אויף וואסער אפילו אין א רשות היחיד זאגט מען אז טהור. אבער וואס ווי מ'וועט שוין זעהן, דאס איז נאר לענין טומאת מגע, פשט טאמער ס'איז דא א ספק צו איינער האט צוגערירט א טומאה צפה צו נישט, דארט זאגט מען אפילו ס'איז אין א רשות היחיד איז ספק טומאה להקל מ'איז מטהר, אבער לגבי אלע אנדערע מיני טומאות ווי למשל טומאת אוהל, דארט איז נישט דא א דין פון טומאה צפה, און טאקע פארדעם ביי אונזער משנה, מ'האט געזעהן די משנה האט גערעדט פון טומאת תהום, און די משנה האט געברענגט א דוגמא וואס איז למשל נישט א טומאת תהום, האט די משנה געזאגט, וואס איז טאמער א נזיר גייט אריין אין א מערה און ער טובל'ט זיך, און שפעטער ענדיגט ער זיין נזירות און ער ווערט געוואויר אז ביים טויער פונעם מערה איז געווען א טומאה צפה, האט די משנה געזאגט דאס הייסט נישט קיין טומאת תהום ווייל אז ס'האט געשוועבט אויף וואסער איז פשט אנדערע מענטשן קען זיין האבן עס געזען איז טומאת תהום איז דאס נישט, אבער מען האט אויך געזען אז דער נזיר איז סותר זיין נזירות דארף אנהייבן א נייע נזירות, איי פארוואס? ס'איז דאך טומאה צפה, נאר וואס דען? אזוי ווי מ'שמועסט, היות וואס דארט איז אן ענין פון טומאת אוהל, פשט, טאמער די טומאה איז געווען דארט אינעם מערה און די נזיר איז געווען אין די מערה צוזאמען מיט די טומאה, רעדט מען דא פון א טומאת אוהל, איז ביי טומאת אוהל איז נישט דא די קולא פון טומאה צפה, נאר לענין טומאת מגע, איז לאמיר זען, זאגט די הייליגע גמרא, צפה אינה מטמאה לענין שרץ, פשט, א טומאה צפה ברשות היחיד, זאגט מען נישט אזוי ווי אלע אנדערע ספק טומאות ברשות היחיד אז טמא, נאר דא זאגט מען אז טהור, אבער אויך נאר לענין שרץ, לענין שרץ איז טייטש, אזוי ווי א שרץ איז נאר מטמא במגע, מען רעדט נאר דא פון טומאת מגע, עס מיינט נישט דווקא א שרץ, אפילו א שטיקל פון א מת וואס איז צפה, טאמער די שאלה דא איז צו איינער האט עס צוגערירט צו נישט, איז מען מיקל, אבער לגבי אלע אנדערע מיני טומאות איז מען נישט מיקל מיט דעם קולא פון טומאה צפה. זאגט די גמרא, די גמרא ברענגט א מקור דערצו, דתניא, אזוי מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ספק טומאה צפה, בין בכלים בין בקרקע טהורה, ר' שמעון אומר, בכלים טמאה בקרקע טהורה, פשט, ס'איז אויך דא א מחלוקת, צווישן תנא קמא און ר' שמעון, ווען איז געזאגט געווארן דער קולא פון טומאה צפה? לויט דער תנא קמא איז דאס געזאגט געווארן אלע מאל וואס א טומאה שוועבט אויף וואסער נישט קיין חילוק צו די וואסער איז אויף די ערד אדער אפילו אז די וואסער ליגט אין א כלי און אויף דעם ליגט א טומאה האלט תנא קמא אויך דאס הייסט טומאה צפה ר' שמעון זאגט ניין אז אין א כלי איז נישט דא דער קולא פון טומאה צפה נאר בקרקע איז דא דער קולא ברענגט טאקע די גמרא די מקור פונעם תנא קמא און די מקור פון ר' שמעון מאי טעמא דתנא קמא וואס איז די טעם פון די תנא קמא? אז די תנא קמא האלט אז אלעמאל איז דא א קולא פון טומאה צפה אפילו אין א כלי אויכעט, זאגט די גמרא אמר רבי יצחק בר אבדימי, כתיב, ווייל אזוי שטייט, ס'דא צוויי פסוקים לענין א שרץ, אין איין פסוק שטייט בכל השרץ השורץ, איז משמע, כל מקום שהוא שורץ, פשט, ווי די שרץ געפינט זיך נאר, ווי די דרך פון די שרץ איז ארומצוקריכן, דארט איז די שרץ מטמא, סיי אויף די ערד, סיי אויף די וואסער, איבעראל קען א מענטש טמא ווערן פון א שרץ. וכתיב, אבער ס'דא אן אנדערע פסוק וואס שטייט, על הארץ, די פסוק זאגט דארט וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ, איז משמע אז טומאת שרץ איז נאר אויף די ערד, נישט אויף די וואסער, הא כיצד, און וויאזוי פארענטפערט מען די צוויי פסוקים, זאגט די תנא קמא, ודאי מגעו טמא, ספק מגעו טהור, פשט אזוי, טאמער ס'איז קלאר ווי די טאג, אז א מענטש האט צוגערירט א שרץ, דעמאלט איז נישט קיין חילוק צו ער האט עס צוגערירט אויף די וואסער, צו ער האט עס צוגערירט אויף די ערד, אלעמאל איז ער טמא. טאמער אבער ס'איז א ספק צו ער האט צוגערירט א שרץ, און פארשטייט זיך מען רעדט אין א רשות היחיד, דארט ווענדט זיך, טאמער ס'איז נישט געווען צפה, ס'איז געווען אויף די ערד, דארט זאגט מען אוודאי ספק טומאה ברשות היחיד, טמא. טאמער אבער ס'איז געווען א טומאה צפה, ס'האט געשוועבט אויף וואסער, לערנט מען ארויס פונעם פסוק על הארץ, אז ביי אזא אופן איז עס נישט מטמא פשט מען נעמט נישט אן ספק טומאה ברשות היחיד טמא, נאר דא זאגט מען היות עס איז נישט על הארץ, ס'איז נישט אויף די ערד, ס'איז צפה, איז א ספק טומאה ברשות היחיד אויכעט טהור. אזוי האלט די תנא קמא. יעצט, תנא קמא איז נישט מחלק צווישן א כלי און צווישן די ערד, פארוואס? ווייל אין די פסוקים שטייט נערגעץ נישט די חילוק, און פאר דעם האלט תנא קמא אז נישט קיין חילוק צו די טומאה צפה איז אויף די ערד, נישט קיין חילוק צו די טומאה צפה איז אין א כלי, אלעמאל, טאמער עס איז אין א רשות היחיד, טאמער עס איז א ספק, זאגט מען, ספק טומאה ברשות היחיד טהור. ור' שמעון, מאי טעמא, וואס איז די טעם אז ר' שמעון האלט אז ס'איז דא א חילוק צווישן א כלי און די ערד? אמר עולא, ענטפערט עולא, כתיב, ווייל שטייט אין פסוק אך מעיין, פשט די לשון הפסוק איז, אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, ונוגע בנבלתם יטמא, איז פון די ערשטע חלק פונעם פסוק אך מעיין ובור מקווה מים יהיה טהור, איז משמע אז טומאה צפה, טאמער א טומאה געפינט געפינט זיך אויף א מעיין, אויף א בור, אויף א מקווה מים, אויף א וואסער, איז טהור, אזוי איז משמע פון די ערשטע חלק פון די פסוק, אבער וכתיב יטמא, סוף פסוק איז משמע אז ונוגע בנבלתם יטמא אז אפילו אויף די וואסער זאגט מען אויך אז איינער וואס האט ספק צוגערירט די טומאה איז טמא, הא כיצד? איז דאך א סתירה אין די פסוק אליין, נאר וואס דען, זאגט ר' שמעון, צפה בכלים טמא, בקרקע טהור, פשט ס'דא א חילוק צו די טומאה איז צפה אין א כלי, אדער די טומאה איז צפה אין א קרקע, טאמער די טומאה איז צפה אויפן קרקע, פשט אויפן קרקע איז דא וואסער און אויף דעם איז דא טומאה, דארט אוודאי איז דא די קולא פון טומאה צפה, ספק טומאה ברשות היחיד איז טהור, טאמער אבער ס'אין א כלי, איז נישט געזאגט געווארן די קולא, לויט ר' שמעון. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, תנו רבנן, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, כל הניטלין והנגררין ספיקן טמא מפני שהן כמונחין, פשט קודם כל זאגט די ברייתא אז די קולא פון טומאה צפה איז נאר טאמער די טומאה איז ממש צפה, ס'איז אויף די וואסער, וואס איז אבער טאמער איינער כאפט אן די טומאה און שלעפט עס אזוי ארום אויפן וואסער, און יעצט איז דא א ספק צו ס'האט צוגערירט עפעס צו נישט, אדער אפילו איינער כאפט עס נישט אן, נאר ער בינדט צו א שטריק צו דעם און ער שלעפט די שטריק, איז דאס היות וואס א מענטש כאפט עס אן אדער כאפט אן די שטריק הייסט עס נישט טומאה צפה, איז נישט דא די קולא פון טומאה צפה, אבער והנזרקין ספיקן טהור, טאמער איינער האט געווארפן א שרץ ער האט געווארפן טומאה, און ס'דא א ספק צו עס האט צוגערירט עפעס צו נישט, איז דא היות וואס ס'איז נישט געלעגן אין די האנט פון א מענטש ס'האט געשוועבט הייסט עס אויכעט טומאה צפה, און ממילא אפילו אין א רשות היחיד זאגט מען אז טהור, חוץ מן כזית המת והמאהיל על פני טומאה, פשט אזוי, די דין פון טומאה צפה האט מען דאך געשמועסט דאס איז נאר לגבי טומאת מגע, יעצט טומאה צפה איז אויך געזאגט געווארן ביי צוויי אופנים, סיי טאמער די טומאה איז צפה, און סיי טאמער א מענטש איז צפה, פשט אזוי לאמיר זאגן ס'דא א שרץ וואס שוועבט אויפן וואסער, און ס'שטייט א מענטש אין די וואסער, און יעצט איז דא א ספק צו די שרץ האט צוגערירט די מענטש צו נישט. איז דא אוודאי זאגט מען טומאה צפה, פארוואס ווייל די טומאה שוועבט, און ממילא איז ספק טומאה ברשות היחיד טהור, דאס איז איין אופן פון טומאה צפה, נאך א אופן פון טומאה צפה, איז טאמער די שרץ שוועבט נישט, די שרץ שטייט אויף איין פלאץ, אונטער די וואסער לאמיר זאגן, אדער אין די וואסער, און א מענטש שוועבט אויף די וואסער, און יעצט איז דא א ספק צו דער מענטש האט צוגערירט די טומאה צו נישט, דא זאגט מען אויכעט טומאה צפה. איז זאגט דא די ברייתא, די נקודה וואס אונז האמיר אויסגערעדט אז דאס איז נאר לענין טומאת מגע, טאמער אבער ס'איז א שאלה פון א טומאת אוהל, ביי ביידע אופנים, פשט לאמיר זאגן ס'איז דא א שטיקל א כזית מן המת וואס שוועבט אויפן וואסער, און ס'איז דא א ספק צו א מענטש האט מאהיל געווען אויף דעם צו נישט, אדער זעלבע זאך פארקערט, לאמיר זאגן ס'איז דא א כזית מן המת וואס שטייט אויף איין פלאץ, און ס'איז דא א ספק לגבי א מענטש וואס שוועבט צו ער האט מאהיל געווען אויף דעם צו נישט, איז ווייטער דא זאגט מען נישט די קולא פון טומאה צפה, ווייל ביי טומאת אוהל איז נישט דא די קולא, די זעלבע זאך, לייגט די ברייתא צו, וכל דבר שמטמא מלמעלה כלמטה, לאתויי זב וזבה. פשט ביי זב און א זבה זעט מען אויך כל מיני טומאות וואס מען זעט נישט אין אנדערע פלעצער, למשל א טומאת היסט, פשט א זב וואס רוקט עפעס, אפילו ער רוקט עס נישט מיט די הענט, ער נעמט א שטעקן און ער רוקט עפעס, ווערט די זאך טמא, אדער א צווייטע מענטש רוקט א זב, ווערט די מענטש טמא, אדער א זב וואס שלעפט זאכן, א גאנצע הויפן זאכן, אפילו ער רירט נישט צו אלע זאכן, זאגט מען אלע זאכן ווערן טמא, אדער א זב וואס ליינט זיך אן אויף עפעס, זאגט מען אויכעט אז אלעס וואס האט זיך אנגעליינט אויף דעם, אפילו האט עס נישט צוגערירט, ווערט טמא, איז לגבי די אלע טומאות, זאגט מען נישט די קולא פון טומאה צפה, פשט טומאה צפה איז ווייטער נאר ביי טומאת מגע. זאגט די גמרא ווייטער, בעי רמי בר חמא, האט רמי בר חמא געפרעגט אן איבעיא, מת בכלי, וכלי צף על פני המים מהו? וואס איז טאמער ס'ליגט א כזית מן המת אין א כלי, און די כלי שוועבט אויף וואסער, הייסט עס א טומאה צפה צו נישט? און רמי בר חמא איז זיך מסביר, בתר כלי אזלינן, או בתר מיא אזלינן, צו קוקט מען אויפן כלי, און מילא די כזית מן המת ליגט נישט אויף א וואסער, ס'ליגט אויף א כלי, איז אויב אזוי זאגט מען נישט די קולא פון טומאה צפה, אדער אפשר ניין? קען זיין היות וואס די גאנצע כלי שוועבט אויף וואסער, זאגט מען יא די קולא פון טומאה צפה. לייגט די גמרא צו, אם תמצא לומר בתר כלי אזלינן, לאמיר זאגן אז ביי אזא ציור קוקט מען אויף די כלי און דאס הייסט נישט קיין טומאה צפה, און וואס איז טאמער מת על גבי שרץ מהו, וואס איז טאמער ס'שוועבט א שרץ אויפן וואסער, און אויפן שרץ ליגט א כזית מן המת, און די שאלה דא איז צו די כזית מן המת האט צוגערירט איינעם צו נישט, איז דא וואס איז די צדדי הספק? די צדדי הספק איז, כיוון דהאי טומאת ערב והאי טומאת שבעה כמאן דמחתא טומאה בכלי דמיא, פשט היות וואס דער שרץ און די כזית מן המת איז צוויי אנדערע סארט טומאות, די כזית מן המת איז מטמא אויף זיבן טעג, די שרץ איז נאר מטמא טומאת ערב, איז קען זיין ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, קוקט מען אן די שרץ כאילו ס'איז א כלי פארן כזית מן המת ווייל ס'איז צוויי אנדערע זאכן, און מילא הייסט עס נישט קיין טומאה צפה, אוי דילמא, טומאה סמיכתא היא, אדער קען זיין ניין, היות וואס ביידע זענען זאכן וואס איז מטמא, קוקט מען נישט אן די שרץ ווי א כלי, נאר מען קוקט עס אן ממש ווי די זעלבע סארט זאך ווי די כזית מן המת, ביידע זענען זאכן וואס זענען מטמא, קוקט מען עס אן ווי איין גרויסער זאך וואס שוועבט אויף וואסער, הייסט עס א טומאה צפה. נאך מער לייגט די גמרא צו, ואם תמצא לומר, כמאן דמחתא טומאה בכלי דמיא, וטמא וודאי, פשט לאמיר זאגן אז די שרץ טאקע כלפי די כזית מן המת היות עס איז א אנדערע סארט טומאה, קוקט מען עס אן ווי צוויי אנדערע זאכן כאילו די שרץ איז א כלי פאר די כזית מן המת, און מילא די כזית מן המת הייסט נישט קיין טומאה צפה, אבער ס'וועט נאך אלס זיין א שאלה, שרץ על גבי נבילה ונבילה צפה מהו, וואס איז טאמער א שרץ ליגט אויף א שטיקל נבילה און די נבילה שוועבט אויף וואסער, הייסט די שרץ א טומאה צפה צו נישט? און די גמרא איז מסביר די צדדי הספק, כיוון דתרוייהו טומאת ערב אינון טומאה סמיכתא היא, פון איין זייט קען מען זאגן דא זענען ביידע די זעלבע סארט טומאה, ביידע זענען מטמא א טומאת ערב, און מילא קוקט מען עס אן ווי איין גרויסע זאך, א טומאה צפה, אוי דילמא, האי כזית והאי כעדשה, אדער אפשר ניין, קען זיין היות וואס טומאת נבילה און טומאת שרץ איז צוויי אנדערע שיעורים, ביי שרץ איז די שיעור בכעדשה, ביי נבילה איז די שיעור כזית, איז קוקט מען עס אן ווי צוויי אנדערע זאכן, הייסט עס נישט ווי א טומאה צפה. זאגט די גמרא ווייטער, לאמיר שוין זאגן אז דא העט מען זאגן ביי שרץ און ביי נבילה העט מען זאגן ס'איז צוויי אנדערע זאכן, און וואס איז טאמער שרץ על גבי שרץ מהו, וואס איז טאמער א שרץ ליגט אויף אן אנדערע שרץ? איז דא העט מען זאגן הני וודאי חד שיעורא נינהו, דא איז דאך ממש די זעלבע זאך, זאל מען עס אנקוקן ווי איין גרויסע זאך וואס איז טומאה צפה, אוי דילמא כיוון דמפסיקי מהדדי לא, אדער קען זיין ניין, היות זיי זענען אפגעטיילט, הייסט נישט די אויבערשטע א טומאה צפה, ווייל ס'ליגט אויף די אונטערשטע כאילו ס'ליגט אין א כלי. זאגט די גמרא ווייטער, ואם תמצא לומר, שרץ על גבי שרץ כיוון דמפסיקי מהדדי, כמאן דמנחא בכלי דמי, לאמיר זאגן טאקע א שרץ אויף א שרץ היות עס איז צוויי אנדערע זאכן, קוקט מען אן די אויבערשטע כאילו עס איז נישט קיין טומאה צפה כאילו עס ליגט אין א כלי, און וואס איז טאמער שרץ על גבי נבילה שנימוחה מאי, וואס איז טאמער א שרץ ליגט אויף א שטיקל נבילה וואס די נבילה איז צעגאנגען שוין כמעט א משקה, און די ביידע זאכן צוזאמען ליגן אויפן וואסער, איז כיוון דנימוחה הויא לה משקה, פון איין זייט קען מען זאגן אז די נבילה איז צעגאנגען איז עס ממש ווי א משקה, אויב אזוי איז עס איינס מיט די וואסער, איז די שרץ וואס ליגט אויף דעם, כאילו ס'ליגט אויף וואסער איז די שרץ א טומאה צפה. או דילמא ניין, האי אוכלא, פון די צווייטע צד קען מען זאגן, אז אפילו טאקע די נבילה איז צעגאנגען, ס'הייסט נישט קיין משקה, ס'איז א באזונדערע זאך, קוקט מען עס אן ווי א כלי, און די שרץ וואס ליגט אויף דעם, איז נישט קיין טומאה צפה. זאגט די גמרא נאך מער, ואם תמצא לומר דאוכלא, לאמיר שוין זאגן, אז די נבילה שנימוחה קוקט מען אן ווי א מאכל, און וואס איז טאמער שרץ על גבי שכבת זרע מאי, וואס איז טאמער א שרץ ליגט אויף שכבת זרע און די שכבת זרע שוועבט אויפן וואסער? איז דא אויך דא צוויי צדדי הספק, פון איין זייט קען מען זאגן אז די שכבת זרע איז שוין ממש ווי א משקה און ממילא הייסט עס נישט קיין כלי פאר די שרץ וואס ליגט אויף דעם, אדער אפשר ניין, ווי מען וועט באלד זען היות עס קומט ארויס פון די גוף פון א מענטש קוקט מען עס אן ווי א מאכל און ממילא הייסט עס יא א כלי פאר די שרץ וואס ליגט אויף דעם. זאגט די גמרא, ואם תמצא לומר כיון דמיתעקרא הויא לה כי אוכלא, לאמיר שוין זאגן אז די שכבת זרע היות עס קומט ארויס פון די גוף פון די מענטש קוקט מען עס אן ווי א מאכל, און מילא די שרץ וואס ליגט אויף דעם איז כאילו עס ליגט אין א כלי, און פון דעסטוועגן איז דא נאך א שאלה, שרץ על גבי מי חטאת, ומי חטאת צפין על גבי מים מאי, וואס איז טאמער א שרץ ליגט אויף מי חטאת, און דער מי חטאת ליגט אויפן וואסער, איז דא איז אויך דא א שאלה, ווייל דער מי חטאת, פון איין זייט קען מען זאגן דער מי חטאת איז ממש א שטיק וואסער, פון די צווייטע זייט דער מי חטאת איז דאך אויסגעמישט מיט אש, און מילא אפשר קוקט מען עס נישט אן ווי וואסער אפשר קוקט מען עס אן ווי א כלי, און מילא די שרץ וואס ליגט אויף דעם עט נישט הייסן קיין טומאה צפה, און ווי תוס' לייגט צו אז ס'לאו דווקא מי חטאת, קענסט פרעגן די זעלבע שאלה ביי יעדע וואסער וואס איז אויסגעמישט מיט אש, צו מ'קוקט עס אן ווי א משקה צו נישט. די סיבה וואס די גמרא האט אנגעכאפט מי חטאת זאגט תוספות איז ווייל ס'איז דא דא א עקסטערע חידוש, די חידוש איז אז מי חטאת ווייסט מען דאך איז מטמא, איז דא דא נאך א צד צו זאגן אז מ'זאל אנקוקן דעם מי חטאת ווי א חלק פונעם שרץ, און ממילא זאל מען זאגן אז די שרץ הייסט א טומאה צפה, אדער אפשר ניין, קען זיין היות עס איז אויסגעמישט דא אש הייסט עס נישט איין חלק מיטן שרץ און ממילא די שרץ איז כאילו עס ליגט אין א כלי איז נישט קיין טומאה צפה. זאגט די גמרא אויף די אלע ספיקות לא ידעינן תיקו אז די אלע ספיקות בלייבן שווער, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב המנונא האט רב המנונא געזאגט, נזיר ועושה פסח שהלכו בקבר התהום בשביעי שלהן טהורין מאי טעמא דלא אלימא טומאת התהום למיסתר, פשט אזוי, דא רעדט מען פון א נזיר אדער א עושה פסח באלד עט מען רעדן פון עושה פסח קודם לאמיר רעדן פון נזיר, א נזיר וואס איז טמא געווארן, א נזיר וואס איז טמא געווארן, ווייסט מען ער דארף זיך מטהר זיין, ער דארף שפריצן אויף זיך די מי חטאת די דריטע טאג די זיבעטע טאג, ער דארף זיך שערן, ברענגען די קרבנות טומאה, און ער הייבט אן א פרישע נזירות. איז די שאלה איז, וואס איז טאמער די זיבעטע טאג וואס ער האט געשפריצט אויף זיך די מי חטאת, איז ער טמא געווארן מיט א טומאת תהום, אבער ער האט נישט געוואוסט פון דעם, שפעטער ווען ער האט געענדיגט אינגאנצן זיין נזירות, איז ער געוואויר געווארן פון די מעשה אז די זיבעטע טאג איז ער טמא געווארן מיט א טומאת תהום, זאגט רב המנונא אז דא איז געזאגט געווארן די דין פון טומאת תהום און ער דארף נישט איבערציילן א נייע נזירות, די זעלבע זאך לגבי עושה פסח, איינער וואס וויל מקריב זיין א קרבן פסח אבער ער איז טמא און ממילא האט ער זיך מטהר געווען, די זיבעטע טאג איז ער טמא געווארן מיט א טומאת תהום אבער ער האט נישט געוואוסט פון דעם, ער האט מקריב געווען דעם קרבן פסח, שפעטער איז ער געוואויר געווארן אז די זיבעטע טאג איז ער טמא געווארן מיט א טומאת תהום, זאגט רב המנונא זאגט מען דא אויך די דין פון טומאת תהום, ער דארף נישט ברענגען א פסח שני. מתיב רבא, פרעגט רבא א קשיא פון אונזער משנה, מען האט געזען ביי אונזער משנה, ירד ליטהר מטומאת המת, טמא שחזקת טמא טמא שחזקת טהור טהור, פשט ביי אונזער משנה האמיר געזען אז ווען זאגט מען די דין פון טומאת תהום, דווקא אזא איינער וואס האט א חזקת טהרה. אבער איינער וואס האט א חזקת טומאה, למשל א נזיר וואס איז טמא, און משך זיין טהרה, ס'טייטש ער האלט זיך מיטן מטהר זיין, משך די טהרה איז ער טמא געווארן מיט א טומאת תהום, דא האט די משנה געזאגט זאגט מען נישט די קולא פון טומאת תהום, פארוואס ווייל ער האט נישט קיין חזקת טהרה, ער איז דאך טמא, און ווען איינער איז טמא זאגט מען נישט די דין פון טומאת תהום, איז ווי קען זיך רב המנונא קריגן, ווי קען רב המנונא זאגן אז טאמער ס'איז געשען די זיבעטע טאג, דארט איז אנדערש, טאמער ס'איז געשען די זיבעטע טאג, זאגט מען יא א דין פון טומאת תהום, און ער דארף נישט איבערציילן א נייע נזירות, און די זעלבע זאך לגבי דעם קרבן פסח, ער דארף נישט ברענגען א פסח שני, אזוי פרעגט רבא צו רב המנונא, ענטפערט רב המנונא, אמר ליה, מודינא לך בנזיר שמחוסר תגלחת, פשט די האסט נישט פארשטאנען וואס איך האב געזאגט, איך האב נישט געמיינט אז משך די גאנצע זיבעטע טאג טאמער ער איז טמא געווארן מיט א טומאת תהום דארף ער נישט שפעטער איבערציילן די נזירות, איך האב נישט גערעדט פון די גאנצע טאג, איך האב ספעציפיש גערעדט פון א נזיר נאך זיין תגלחת, פשט א נזיר וואס איז טמא געווארן און ער האט זיך מטהר געווען, און די זיבעטע טאג איז ער געגאנגען אין מקווה נאכדעם וואס ער האט געשפריצט אויף זיך די מי חטאת איז געגאנגען אין מקווה און ער האט זיך אפגעשוירן נאכן תגלחת זאגט מען אז ער האט מער נישט קיין חזקת טומאה, נאר ער האט א חזקת טהרה, און ממילא טאמער ער איז יעצט טמא געווארן מיט א טומאת תהום, און שפעטער ווערט ער געוואויר פון דעם, דארף ער נישט איבערציילן די נזירות. די זעלבע זאך לגבי א עושה פסח, איינער וואס איז זיך מטהר פון א טומאה און ער וויל מקריב זיין א קרבן פסח, איז די זיבעטע טאג, טאמער ער האט זיך שוין גע'טובל'ט נאכן טבילה, טאמער ער איז טמא געווארן מיט א טומאת תהום און שפעטער געוואויר געווארן פון דעם, זאגט מען נישט אז ער האט אויף זיך א חזקת טומאה נאר פארקערט ער האט א חזקת טהרה, און דא איז געזאגט געווארן די דין פון טומאת תהום, ער דארף נישט ברענגען א פסח שני. אמר ליה רבא, ענטפערט יעצט רבא צוריק צו רב המנונא, אף אנא מודינא לך בעושה פסח, פשט די תוס' איז דא גורס בנזיר ועושה פסח, דלא מחוסר ולא כלום, פשט רבא ענטפערט צו רב המנונא, איך בין מסכים צו דיין חילוק וואס דו האסט דא מחלק געווען, צווישן א נזיר וואס האלט פארן תגלחת און נאכן תגלחת, און זעלבע זאך צווישן עושה פסח האלט פארן טבילה צו נאכן טבילה, פשט פארן טבילה און זעלבע זאך א נזיר פארן תגלחת האבן זיי א חזקת טומאה און דארט אוודאי נישט דא א טומאת תהום, אבער נאכן תגלחת און ביי עושה פסח נאכן טבילה איז דא א חזקת טהרה איז יא דא א דין פון טומאת תהום. אמר ליה אביי, פרעגט אבער אביי צו רבא, והא מחוסר הערב שמש, פשט וואס איז מיר א נפקא מינה אז דער נזיר האט געמאכט א תגלחת אדער דער עושה פסח האט זיך געטובל'ט, ווי נישט ווי ווען ווערן זיי אינגאנצן ריין, נאר ביים הערב שמש, די נאכט נאך די זיבעטע, איז וואס עפעס זאגסטו אז ער האט א חזקת טהרה, ער האט נישט קיין חזקת טהרה, נאר ביינאכט וועט ער קריגן זיין חזקת טהרה, אמר ליה, ענטפערט רבא צו אביי, שימשא, ממילא ערבא, פשט, דאס הייסט נישט א מחוסר זמן, ס'הייסט נישט א מחוסר הערב שמש, פארוואס? ווייל די זון גייט אונטער פון זיך, די נזיר און די עושה פסח דארפן גארנישט טון כדי די זון זאל אונטערגיין, און ממילא הייסט עס נישט אז זיי האבן נאך א חזקת טומאה. זיי האבן א חזקת טהרה, זיי האבן געטון וואס זיי האבן געהאט צו טון, זיי האבן זיך געשוירן, זיי האבן זיך גע'טובל'ט, זיי האבן געטון אלעס וואס זיי קענען טון, דאס וואס איז נאך נישט אונטערגעגאנגען די זון דאס האט נישט מיט זיי, און ממילא איז דא א דין טומאת תהום, ווייל זיי האבן שוין געענדיגט טון אלעס וואס זיי האבן געהאט צו טון. זאגט די גמרא, ואף אביי, די זעלבע אביי וואס האט געפרעגט א קשיא אויף רבא אז וואס טוט זיך מיט הערב שמש, הדר ביה, צום סוף האט ער מודה געווען אויכעט צו רבא'ס תירוץ, אז הערב שמש קומט נישט אריין דא, פארוואס ווייל דאס ליגט נישט אין זיין הענט, פשט דאס דאס געשענט פון זיך, דאס איז נישט א זאך וואס ער דארף טון, איז במילא איז דא א חזקת טהרה איז דא א דין פון טומאת תהום, אביי האט מודה געווען, זאגט די גמרא וואו זעט מען אז אביי האט מודה געווען צו די יסוד, דתניא, ברענגט די גמרא א ברייתא, יעצט אזוי איידער מען גייט דא זען די ברייתא אינעווייניג, עמיר אויסשמועסן אפאר נקודות, ס'דא א דין, שטייט אין די תורה, א טומאת יולדת, פשט א פרוי וואס האט א קינד, און לאו דווקא אז זי האט א קינד, א געזונט קינד, אפילו א פרוי וואס האט מפיל געווען א קינד, ווערט טמא. ווי לאנג ווערט זי טמא? ווענדט זיך, א זכר, א נקבה, איז דא די אלע דינים פון א יולדת, א פרוי וואס האט א זכר ווערט טמא זיבן טאג, נאכדעם דארף זי זיך טובל'ען, נאכדעם ציילט זי ביז די פערציגסטע טאג, די איין און פערציגסטע טאג ברענגט זי קרבנות, און דעמאלטס האט זיך געענדיגט איר טומאה, די דעמאלטס איז זי אינגאנצן טהור. ביי א נקבה זאגט מען זי איז טמא צוויי וואכן, נאך צוויי וואכן טובל'ט זי זיך, און נאכדעם דארף זי ווארטן ביז די אכציגסטע טאג, די איין און אכציגסטע טאג ברענגט זי איר קרבנות, און דעמאלטס ענדיגט זי מיט איר טומאה. יעצט אזוי, אין די פרשה פונעם יולדת שטייט זאת תורת היולדת, איז די גמרא אין כריתות דרש'נט פון תורת היולדת אז ס'איז דא אזא זאך א היכי תמצא אז א פרוי זאל ברענגען איין קרבן אויף צוויי לידות. יעצט, חוץ פון דעם, שטייט אויך אין די פרשת יולדת די ווארט זאת, וואס פון זאת איז מען ממעט אז דאס איז נאר ווען די צווייטע לידה איז אין די ימי מלאות פון די ערשטע לידה, וואס איז דאס ימי מלאות? האט מען געזען ביי א זכר איז דאס איין און פערציג טאג, און ביי א נקבה איז דאס איין און אכציג טאג, פשט, דווקא טאמער זי האט געהאט. צוויי לידות אין איין און פֿערציק טאג אדער אין איין און אַכציק טאג, דעמאלט זאגט מען זי ברענגט איין סעט קרבנות אויף ביידע לידות. יעצט די רש"י צייכנט דא צו, ביי א זכר איז דאס סתם אזוי נישט שייך פשט אין פֿערציק טאג קען א פרוי נישט האבן צוויי לידות, אבער אין אַכציק טאג איז דאס יא שייך, פארוואס? ווייל מען רעדט אוודאי נישט פון צוויי לידות, א פרוי קען נישט האבן צוויי קינדער אין אַכציק טאג, מען רעדט אז זי האט געהאט א נקבה און שפעטער אין די קומענדיגע אַכציק טאג האט זי מפיל געווען א הפלה, איז א הפלה הייסט אויך א לידה, איז דאס איז נאר שייך אין אַכציק טאג נישט אין פֿערציק טאג ווייל די ערשטע פֿערציק טאג טאמער א פרוי איז מפיל הייסט עס אויך נישט קיין הפלה, ס'הייסט הערשט נאר א הפלה נאך פֿערציק טאג, און ממילא ביי א זכר איז דאס נישט שייך, אבער ביי א נקבה, א פרוי האט א נקבה, האט זי יעצט ביז די איין און אַכציקסטע טאג וואס דאס איז איר ימי מלאות, טאמער במשך די איין און אַכציק טאג עט זי מפיל זיין א הפלה, עט זי פארשטייט זיך דארפן קודם כל נאכאמאל זיך מטהר זיין, אבער זי וועט ברענגען איין קרבן אויף ביידע לידות סיי אויף די געהעריגע לידה און סיי אויף די הפלה, יעצט חוץ פון דעם איז אויך דא דארט א מחלוקת תנאים דארט אין די משנה אין כריתות, א מחלוקת צווישן רבי יהודה און די חכמים, וואס איז טאמער א פרוי האט מפיל געווען אפאר מאל איינס נאכאנאנד, יעדע הפלה איז געווען אין די ימי מלאות פון די פריערדיגע הפלה, איז רבי יהודה האלט אז ס'נישט דא אזא זאך פשט רבי יהודה האלט א פרוי האט א נקבה און שפעטער לאמיר זאגן פופציג טאג שפעטער איז זי מפיל א הפלה און פופציג טאג נאכדעם האט זי נאך א נייפל איז זאגט מען נישט אויף די דריטע אז דאס איז אלץ אין די ימי מלאות ווייל די דריטע איז געווען אין די ימי מלאות פון די צווייטע די צווייטע אין די ימי מלאות פון די ערשטע ס'ארבעט נישט אזוי נאר אויף די ערשטע צוויי זאגט רבי יהודה עט זי ברענגען איין סעט קרבנות און אויף די דריטע עט זי ברענגען א נייע סעט. חכמים קריגן זיך. חכמים האלטן אז ברגע וואס די פרוי האט מפיל געווען איין מאל, קריגט זי יעצט א נייע מלאות, און ממילא טאמער זי וועט מפיל זיין נאכאמאל אין די ימי מלאות, עט זי אויך כולל זיין דאס אין דעם איין קרבן וואס זי וועט ברענגען, פשט אפילו זי איז מפיל כמה וכמה פעמים, קען זי יוצא זיין מיט איין סעט קרבנות, כל עוד וואס ס'איז געווען אין די ימי מלאות. איז זאגט דארט די ברייתא, יום מלאות, וואס איז טאמער א פרוי האט מפיל געווען די איין און אכציגסטע טאג, פשט זי האט געהאט א נקבה, און די איין און אכציגסטע טאג האט זי מפיל געווען, זאגט די ברייתא, תביא, דארף זי ברענגען א נייע סעט קרבנות, פארוואס? ווייל די איין און אכציגסטע טאג הייסט נישט ס'איז אין די ימי מלאות, דאס איז א נייע חשבון פאר זיך, דאס איז מער נישט אין די ימי מלאות פון די ערשטע לידה, דארף זי ברענגען א נייע סעט קרבנות. וואס איז אבער תוך מלאות, טאמער זי האט עס געהאט די אכציגסטע טאג אדער פריערט, אין איינע פון די ימי מלאות, דעמאלטס לא תביא דארף זי נישט ברענגען צוויי קרבנות נאר זי קען יוצא זיין מיט איין סעט קרבנות פאר ביידע לידות. איז זאגט די ברייתא, יכול וואלט איך געמיינט לא תביא על לידה שלפני מלאות אבל תביא על לידה שלאחר מלאות, פשט איך וואלט ווען געמיינט וואס טוט זיך טאמער א פרוי האט געהאט כמה וכמה הפלות, זאל מען זאגן אז נאר די ערשטע צוויי קען זי דעקן מיט איין סעט, אבער אלעס וואס זי האט געהאט נאך די ימי מלאות פון די ערשטע לידה קען זי נישט דעקן, אויף דעם זאגט די ברייתא ס'איז נישט אזוי די ברייתא גייט כשיטת חכמים אז יעדע מאל וואס די פרוי איז מפיל קריגט זי א נייע מלאות, תלמוד לומר זאגט די ברייתא ובמלאות ימי טהרה ביום מלאות תביא תוך מלאות לא תביא פשט כל עוד וואס ס'איז געווען אין די ימי מלאות פון די פריערדיגע לידה קען זי ברענגען איין סעט קרבנות אויף אלע לידות, ואמר רב כהנא און רב כהנא זאגט אויף די ברייתא, פארוואס טאקע זאגט מען אזוי, פארוואס טאקע האלטן די חכמים אז כל עוד וואס זי איז מפיל אין די ימי מלאות פון די פריערדיגע לידה קען זי כולל זיין אלעס אין איין קרבן, פארוואס, ווייל שאני הכא דמחסרא קרבן, פשט ווייל היות וואס די פרוי איז קיינמאל נישט געווען מחיוב מיט א קרבן, פשט די פרוי האט געהאט לאמיר זאגן א מיידל, ווען ווערט זי מחיוב מיט א קרבן, די איין און אכציגסטע טאג, פארדעם ווערט זי נישט מחיוב. יעצט וואס איז טאמער זי האט מפיל געווען לאמיר זאגן א הפלה די פופציגסטע טאג, יעצט דארף זי ציילן נייע אכציג טעג, פשט זי איז ווייטער נאכנישט געווען מחיוב מיט א קרבן, וואס איז טאמער פופציג טאג שפעטער האט זי א נאך א הפלה, איז ווייטער איז זי נאכנישט געווארן מחיוב מיט א קרבן, פשט די פרוי איז קיינמאל נישט געווארן מחיוב מיט א קרבן, און דערפאר זאגט רב כהנא דאס איז די שיטה פון די חכמים, אז היות וואס זי איז קיינמאל נישט געווען מחיוב מיט א קרבן, און ממילא וויפיל מאל זי עט נאר נישט מפיל זיין, עט זי אלץ דארפן ברענגען איין סעט קרבנות, נאר, טאמער זי עט מפיל זיין נאכדעם וואס זי איז שוין געווארן מחיוב מיט א קרבן פשט לאמיר זאגן די פינף און אכציגסטע טאג עט די פרוי מפיל זיין דא איז זי שוין געווארן מחיוב מיט די ערשטע סעט קרבנות איז קען מען נישט מצרף זיין די נייע לידה מיט די אלטע סעט קרבנות איז אויף דער רב כהנא פרעגט די גמרא א קשיא התם נמי מחסרא הערב שמש פשט די ערשטע זאך וואס די ברייתא האט געזאגט האט די ברייתא געזאגט אז טאמער א פרוי האט מפיל געווען די איין און אכציגסטע טאג איז דאס א נייע זאך ס'איז א נייע חשבון און ממילא דארף זי ברענגען א נייע סעט קרבנות. פרעגט די גמרא פארוואס די איין און אכציגסטע טאג איז זי נאכנישט מחיוב צו ברענגען א קרבן, יעצט אין אמת'ן אריין סתם א נארמאלע פרוי איז יא מחיוב שוין די איין און אכציגסטע טאג צו ברענגען א קרבן פשט טאמער א פרוי האט געהאט א נקבה און צוויי וואכן שפעטער האט זי זיך גע'טובל'ט און זי האט געציילט ביזן איין און אכציגסטע טאג איז אוודאי די איין און אכציגסטע טאג איז זי מחיוב צו ברענגען איר קרבנות אבער ס'איז אויך דא אזא מצב אז א פרוי זאל זיך נישט טובל'ען זי האט זיך נישט גע'טובל'ט ווי זי האט געדארפט צו טון צוויי וואכן נאכדעם וואס זי האט געהאט די נקבה נאר וואס זי האט געווארט, יעצט קומט אן די איין און אכציגסטע טאג, די פרוי האט זיך נאכנישט גע'טובל'ט פשט זי איז נאך טמא, פשט אפילו לאמיר זאגן נניח די איין און אכציגסטע טאג יעצט וועט זי זיך טובל'ן, קען זי נאך אלץ נישט ברענגען איר קרבנות, כל עוד ס'ווערט נישט ביינאכט, כל עוד ס'איז נישט דא הערב שמש ווייל זי איז טמא, און זי האט זיך נאכנישט גע'טובל'ט, קומט אויס אז די איין און אכציגסטע טאג איז זי נאכנישט געווען מחיוב צו ברענגען איר קרבנות, איז אויב אזוי פארוואס טאמער זי איז מפיל היינט, זאגט מען נישט אז אלעס איז כלול אינעם חשבון, ווייל די ברייתא זאגט מיט אזא קלארקייט אלעמאל, א פרוי האט געהאט א קינד די איין און אכציגסטע טאג, אלעמאל דארף זי ברענגען א נייע סעט קרבנות, פארוואס? טאמער זי האט זיך נאכנישט גע'טובל'ט, איז פשט אז זי איז נאכנישט געווען מחיוב צו ברענגען איר קרבנות די איין און אכציגסטע טאג, זי דארף ווארטן אויף הערב שמש, איז פארוואס זאל מען נישט זאגן אז טאמער זי האט מפיל געווען די איין און אכציגסטע טאג, זאל עס ווערן כלול אינעם חשבון, זי זאל קענען ברענגען איין קרבן אויף אלעמען? איז אויף דעם אמר ליה אביי, ענטפערט אביי, שימשא ממילא ערבה, פשט, ס'גייט מיר נישט אן אז די זון איז נאכנישט אונטערגעגאנגען, ווייל זי ווי נישט ווי איז מחיוב צו ברענגען איר קרבנות, איי זי קען נישט דארף ווארטן אויף הערב שמש, דאס איז א טעכנישע זאך, אבער די זון גייט אונטער פון זיך, דאס איז נישט א זאך וואס זי דארף עפעס מאכן, ס'איז נישט א זאך וואס זי דארף עפעס טון, און תוס' לייגט דא צו נאך א קנייטש אפילו די מקווה אפילו זי האט זיך לאמיר זאגן נישט געטובלט איין און אכציגסטע טאג אויך נישט, הייסט עס אויך נישט אז זי איז נישט מחיוב אין די קרבנות, פארוואס? ווייל האסט דיך נישט געטובלט? גיי טובל זיך! קיינער האלט דיך נישט אפ, פשט ס'פעלט נישט דא א זאך וואס די פרוי קען נישט טון, זי קען זיך טובל'ן, די זון קען אונטערגיין, די זון וועט אונטערגיין אויטאמאטיש, דאס הייסט נישט אז זי איז נאכנישט מחיוב צו ברענגען אירע קרבנות, על כל פנים זעהט מען דא די נקודה אז אביי איז אויך מסכים צו די יסוד אז די זון, דאס אז די זון איז נאכנישט אונטערגעגאנגען הייסט נישט אז ס'פעלט דא עפעס, ס'פעלט גארנישט, די זון וועט אונטערגיין, איז די זעלבע זאך ביי אונזער ציור ביי א טמא'נע נזיר וואס איז טמא געווארן מיט א טומאת תהום די זיבעטע טאג נאך זיין תגלחת, הייסט עס נישט אז ס'איז דא דא א חזקת טומאה, פארוואס? ווייל די זון עט אטאמאטיש אליין אונטערגיין. נאר וואס די מפרשים פרעגן אז תוספות פון תוספות דא איז משמע אז אפילו די טובל'ן פון די פרוי איז אויך נישט מעכב ווייל האסט דיך נאך נישט געטובל'ט גיי טובל דיך ווער האלט דיך צוריק מה שאין כן ביים קרבן פסח ביים נזיר דארט זאגט מען נישט די סברה איז ווי די מפרשים זענען מסביר ווייל דארט רעדט מען פון א חזקת טומאה און ממילא אוודאי די חזקת טומאה עט זיין אויף דעם נזיר עט זיין אויף דער וואס וויל מקריב זיין די קרבן פסח כל עוד וואס ער טובל'ט זיך נישט, ס'קען טעכניש נישט אוועקגיין פאר'ן טבילה, אבער דא דא רעדט מען נישט פון א חזקת טומאה, דא רעדט מען סתם אזוי פון א שאלה צו די פרוי איז מחיוב צו ברענגען קרבנות צו נישט, איז דא זאגט מען די איין און אכציגסטע טאג ביסטו מחיוב צו ברענגען קרבנות, איי האסט זיך נאכנישט געטובל'ט, גיי טובל זיך, איי די זון איז נאכנישט אונטערגעגאנגען, ס'עט אונטערגיין, על כל פנים זעהט מען ווייטער די זעלבע נקודה אז אביי איז מסכים צו די יסוד.